מלכים ב' פרק כ"ה האבן מיר געלערנט אז צדקיהו, דער דריטער זון פון יאשיהו איז געווארן דער קעניג אין יהודה, נבוכדנצר האט אים געמאכט דער קעניג, און יעצט ער איז אויך געווען ויעש רע בעיני ה' אזוי ווי יהויקים איז געווען די זעלבע די זעלבע רשע געטוהן שלעכטס, כי אף ה' איז געווען בירושלים וביהודה ביז ער האט אוועק געווארפן זיי פון זיין פנים. און וואס איז געשען די מעשה איז צדקיהו האט מורד געווען אויכעט אין מלך בבל איז געקומען בבל בשנת תשיעית למלך צדקיהו איז נבוכדנצר געקומען מיט זיין גאנצע מיליטער אויף ירושלים און געמאכט א מצור געבויט א דייק דאס הייסט אזעלכע בנינים וואס מען בויט צו מאכן א מצור ארום די שטאט און ס'איז געווען פאר דריי יאר דאס איז פון עשרה בטבת אין די צענטע יאר ביז די עלעפטע יאר און בתשעה לחודש און ס'איז געווען א גרויסע רעב און וואס איז געשען ותבקע העיר האט מען כובש געווען די שטאט און די מאן די אנשי המלחמה די מיליטער פון די אידן זענען אנטלאפן זיי זענען געגאנגען דרך השער עפעס א אנדערע וועג רש"י זאגט זיי זענען געגאנגען אין א מערה על כל פנים אנטלאפן די כשדים זענען אריינגעקומען אין שטאט זיי זענען אנטלאפן דרך הערבה, אבער די חיל כשדים זענען אנטלאפן נאך נאכגעלאפן נאך די קעניג, און זעט אויס און זיינע מענטשן האבן זיי געכאפט אין ערבות יריחו אויפן וועג אנטלאפן פון ארץ ישראל, מ'האט געכאפט די מלך, אלע סאלדאטן זענען אנטלאפן, און מ'האט געברענגט די מלך צדקיהו צו די מלך פון בבל צו נבוכדנצר אין רבלתה, דארט האט אים נבוכדנצר אנגעשריגן וידברו אתו משפט, געשחט'ן זיינע קינדער אין פראנט פון אים און נאכדעם האט ער אויסגעשטאכן זיינע אויגן, און האט אים איינגעשפארט אין קייטן געברענגט קיין בבל. און דאס איז געווען די סוף פון די מלכות פון צדקיהו און מלכות יהודה, באופן כללי די גאנצע מלכות פון בית דוד, און די ערשטע בית וואס מ'רופט בית ראשון, און. שפעטער בחודש החמישי בשבעה לחודש איז געקומען ווען די ניינצענסטע יאר צו נבוכדנצר איז געקומען נבוזראדן רב טבחים ער איז געווען דער גענעראל דער שר פון נבוכדנצר איז געקומען אין ירושלים ער האט איינגענומען די שטאט ער האט פארברענט בית השם די בית המקדש די בית המלך אלע אנדערע שטובער פון ירושלים כל בית גדול יעדע גרויסע שטוב וואס איז געווען האט ער פארברענט צעבראכן די חומה פון ירושלים און אלע מענטשן וואס זענען געבליבן אין שטאט אדער אפילו די וואס האבן זיך אונטערגעטעניגט צו דעם מלך בבל האבן זיי אלע מגלה געווען געברענגט קיין בבל, ס'איז געבליבן אין ארץ ישראל נאר די מדלת הארץ פון די ארעמע לייט זאל זיין לכורמים וליוגבים מ'זאל קענען מאכן די כרמים מאכן די יוגבים מיינט עפעס גריבער אנדערע עבודת האדמה די פארמערס. און ער האט אויכעט צוגעגנבעט די גאנצע אוצרות וואס איז געווען אין בית המקדש אלעס וואס איז נאך איבער געבליבן, ס'איז דא עמודי הנחושת וואס איז געווען דארט און מכונות די ים נחושת אלעס האט מען צובראכן געברענגט קיין בבל, אלע אנדערע כלים פון די מזבח סירות יעים און אזוי ווייטער, און גאלדענע כלים זילבערנע כלים, די ים די מכונות פון שלמה וואס האבן געלערנט איז אלעס געווען אן א שיעור נחושת, און די גרויסע עמודים וואס שלמה האט געמאכט וואס האבן געלערנט אלעס האבן זיי געשלעפט קיין בבל. יעצט נישט נאר די מענ נישט נאר די כלים וואס ער האט געשלעפט אויך די מענטשן דארט האט ער גענומען שריה איז געווען דער כהן גדול צפניה איז געווען דער סגן כהן גדול דריי שומרים און נאך אלע מענטשן וואס זענען געווען ממונה אויף די מלחמה און די חשובים נאך זעכציק מענטשן האט ער געברענגט קיין רבלה און דארט האט מען האט זיי געהארגעט דער מלך בבל האט זיי געהארגעט און סך הכל ויגל יהודה די גלות גאנץ יהודה בעצם חוץ פון די פאר דלת הארץ זענען געבליבן זענען אלע גולה געווען מעל אדמתם. יעצט לערנען אונז די מעשה, נאך איין וויכטיגע מעשה, וואס איז די מעשה פון גדליה בן אחיקם, פון דעם איז דא צום גדליה. פון די וואס זענען געבליבן אביסל, האט נבוזראדן געמאכט גדליה בן אחיקם בן שפן, ער זאל זיין די ממונה אויף די פאר מענטשן וואס זענען געבליבן אין ארץ יהודה, און אויף זיי זענען האבן געהערט אלע שרי החיילים, ס'הייסט די די אפיסערס, די מענטשן פון די פון די ארמעי האבן געהערט אז מלך בבל האט געמאכט גדליה, זענען זיי געקומען צו אים צוזאמען מיט די אנדערע שרים, ישמעאל און אנדערע מענטשן, און גדליה האט זיי געזאגט, קוקט, לאמיר דינען מלך בבל, לאמיר זיין וואויל, נישט מורד זיין, און בלייבטס דא, ס'וועט זיין גוט. אבער ס'איז געווען בחודש השביעי, פון דעם לערנט מען ס'איז געווען ראש השנה, אדער נאך ראש השנה, איז געקומען ישמעאל בן נתניה בן אלישמע מזרע המלוכה, ער האט געהאלטן אז ס'קומט זיך נישט פאר גדליה די די הנהגה, ער איז געקומען מיט זיינע צען מענטשן, געהארגעט גדליה. און נישט נאר גדליה האט ער געהארגעט אלע אידן אלע בבלים וואס זענען געווען צוזאמען מיט אים איתו במצפה אין דעם פלאץ ווי ער איז געווען, און נאכדעם וואס זיי האבן דאס געזען האבן זיי דאס געטון האבן זיי געכאפט אז דער מלך בבל גייט זיך נוקם זיין אין זיי, זענען זיי אלע אנטלאפן, דער גאנצער עולם אנטלאפן קיין מצרים ווייל זיי האבן מורא געהאט פון די כשדים און עד כאן איז דאס איז דער סוף הגלות, אפילו די פאר מענטשן וואס זענען געבליבן זענען אויך אנטלאפן פון ארץ ישראל קיין מצרים. און דאס עד כאן דאס איז די זייער סעד ענדינג פון די גאנצע היסטאריע פון מלכי ישראל וואס אונז ליינען אין דעם ספר עס ענדיגט זיך מיט איין קלאר קצת בשורה טובה א קליינע נחמה געווען בשנת שלושים ושבע נאך זיבן און דרײַסיק יאר פון גלות יהויכין און געדענק עס איז געווען א גלות פאר צדקיהו גלות יהויכין איז אויל מרודך שוין נישט געווען נבוכדנצר אויל מרודך מלך בבל איז געווארן דער מלך בשנת מלכו ער האט נושא געווען ראש פאר יהויכין מלך יהודה געווען דארט אין תפיסה און ער האט אים מנחם געווען וידבר איתו טובות מ'האט אים געגעבן א שיינע פאזישן, געלייגט זיין כסא מעל כסא המלכים אשר איתו בבבל, ער האט באקומען עפעס א, עפעס א שטעלע, עפעס א פאזישן, מ'האט אים אוועק גענומען זיינע בגדי כלאו, מ'האט אים געגעבן שיינע בגדים, מ'האט אים געגעבן צו עסן על על שלחנו, וארוחתו ארוחת תמיד ניתנה לו מאת המלך דבר יום ביומו כל ימי חייו, דאס איז דער לעצטער פסוק פון ספר מלכים, אז יכניה, יכניה וואס מ'רופט נאך יהויכין מלך יהודה, האט באקומען א כבוד מ'האט אים ארויס גענומען פון תפיסה און מ'האט אים געגעבן אביסל א קליינע עפעס א געוויסע פאזישן דארט אין די מלכות פון בבל.